בעזרת השם יתברך, מסכת חגיגה, דף י"ד, מ'הייבן אן דף י"ד, עמוד א', זעכצן שורות פון אויבן, כתוב אחד אומר, זאגט די הייליגע גמרא, כתוב אחד אומר, אין איין פסוק שטייט, די נביא זאגט אין דניאל, לבושיה כתלג חיור, ושער רישיה כעמר נקא, אז די לבוש כביכול פון רבונו של עולם איז ווייס ווי שניי, און די האר איז אויך א בחינה פון ווייס, פון ריין. וכתיב, אין א צווייטע פסוק שטייט אין שיר השירים, קווצותיו תלתלים שחורות כעורב, אז די האר כביכול איז א בחינה פון שווארץ, איז לכאורה א סתירה, איז עס ווייס צו שווארץ? ענטפערט די גמרא לא קשיא, כאן בישיבה כאן במלחמה, ס'ווענדט זיך, ווען די רבונו של עולם כביכול איז אין א בחינה פון ישיבה, פון פירן א משפט, דעמאלטס איז די האר א בחינה פון ווייס, ווען די רבונו של עולם איז אין א בחינה פון מלחמה, דעמאלטס איז די האר א בחינה פון שווארץ, דאמר מר, אזוי ווי מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, אין לך נאה בישיבה אלא זקן, ס'הייסט די שיינקייט פון איינער וואס זיצט אין א בית דין איז ווייסע האר, ואין לך נאה במלחמה אלא בחור, און ביי מלחמה איז פונקט פארקערט מ'זוכט א יונגער מיט שווארצע האר, איז ביים רבונו של עולם איז דא די ביידע בחינות, אזוי ווי מ'זאגט טאקע יעדע וואך שבת נאך מוסף ויחזו בך זקנה ובחרות ביידע בחינות, ושער ראשך בשיבה ושחרות, זקנה ביום דין, ובחרות ביום קרב, ס'דא די ביידע בחינות. זאגט די גמרא ווייטער, כתוב אחד אומר, אין איין פסוק שטייט כרסיה שביבין דינור, אז דאס בענקל, דאס כסא הכבוד פון רבונו של עולם, איז פונקען פייער, אבער שטייט דארט כרסיה, א לשון פון בענקל, ס'דא איין בענקל איז משמע, וכתוב אחד אומר, אין א צווייטע פסוק שטייט, עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתיב, איז משמע כרסון א לשון רבים, אז ס'דא מער פון איין בענקל, איז לכאורה א סתירה, ענטפערט די גמרא לא קשיא, אחד לו, ואחד לדוד, ס'איז דא צוויי בענקלעך, איינס פאר רבונו של עולם כביכול, און איינס פאר דוד המלך, כדתניא, אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אחד לו ואחד לדוד, דברי ר' עקיבא, אזוי זאגט ר' עקיבא, אמר לו רבי יוסי הגלילי, האט רבי יוסי הגלילי געזאגט צו ר' עקיבא, עקיבא, עד מתי אתה עושה שכינה חול, ווי לאנג מאכסטו די שכינה חול, ס'איז דא נאך א בענקל פון א מענטש פון א בשר ודם פון דוד המלך לעבן די שכינה, קען נישט זיין זאגט רבי יוסי הגלילי, אלא אחד לדין, ואחד לצדקה, ס'דא צוויי בענקלעך פאר צוויי סארט בחינות, איינס פאר א בחינת דין, און די אנדערע פאר א בחינה פון צדקה. פרעגט די גמרא, קיבלה מיניה או לא קיבלה מיניה, נאכדעם וואס רבי יוסי הגלילי האט אזוי געזאגט צו רבי עקיבא האט רבי עקיבא מקבל געווען, צו נישט? ענטפערט די גמרא תא שמע, א ראיה פון א ברייתא אז יא, רבי עקיבא האט עס מקבל געווען, רבי עקיבא אליין זאגט, אחד לדין, ואחד לצדקה, דברי רבי עקיבא, רבי עקיבא זאגט דא די תירוץ פון רבי יוסי הגלילי, ער האט מקבל געווען די תשובה. אבער פון דעסטוועגן, אמר לו, ר' אלעזר בן עזריה, ר' אלעזר בן עזריה האט זיך אנגערופן ווען ער האט געהערט רבי עקיבא דאס זאגן, האט ער געזאגט עקיבא, מה לך אצל אגדה, וואס האסטו מיט אגדה, כלך מדברותיך אצל נגעים ואהלות, דו זיי עוסק אין נגעים ואהלות אין טיפע סוגיות, נישט אין קיין אגדה דאס האט נישט מיט דיר, אלא נאר, ר' אלעזר בן עזריה זאגט אנדערש, אחד לכסא ואחד לשרפרף, ס'דא צוויי בענקלעך איינס א בחינה פון א בענקל, און די אנדערע א בחינה פאר א שרפרף פאר די פיס הדום רגליו מ'האבן געזעהן נעכטן, כסא לישב עליו, שרפרף להדום רגליו, איינס א בענקל צו זיצן און איינס צו אנליינען די פיס, שנאמר ווי שטייט אין פסוק השמים כסי והארץ הדום רגליו, זעהן מיר ס'איז אויך דא א בחינה ביים רבונו של עולם כביכול פון הדום רגליו. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן נעכטן געזעהן אין דף יג עמוד א, אמר רב עמי, אין מוסרין סתרי תורה, אלא למי שיש בו חמשה דברים, אז מ'טאר נישט לערנען קיין סתרי תורה, נאר איינער וואס האט די פינף זאכן, שר חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש, א פסוק אין ישעיה, אזוי האבן מיר נעכטן געזעהן, מ'האט נישט מסביר געווען וואס די פינף זאכן זענען, איז היינט עמיר זעהן וואס זענען די פינף זאכן, זאגט די גמרא כי אתא רב דימי אמר, ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל האט ער געזאגט שמונה עשרה קללות קילל ישעי' את ישראל, אכצן קללות האט ישעי' הנביא געשאלטן כלל ישראל, וואס טייטש ער האט געזאגט בנבואה אויף אכצן שווערע זאכן וואס גייט געשעהן מיט כלל ישראל, ולא נתקררה דעתו און ער האט זיך נישט בארואיגט עד שאמר להם המקרא הזה, ביז ווילאנג ער האט נישט געזאגט די קומענדיגע פסוק, די פסוק וואס שטייט ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד, אז דער נער, דער יונגע, עט זיך גרויס האלטן אויפן זקן, און הנקלה, דאס איז א איינער וואס איז מבוזה, א פארשעמטער, עט זיך גרויס האלטן בנכבד אויף א מכובד'יגע. ביז די קללה האט זיך ישעי' הנביא נישט בארואיגט, איז מפרשים מוטשען זיך שוין, וואס פשט לא נתקררה דעתו וואס ער האט געזוכט צו שעלטן, ער געזוכט וואס מער פורעניות, נאר וואס דען, דער מהרש"א ענטפערט, אז כידוע, שטייט פאר משיח עט קומען, איז חוצפה יסגא, פני הדור כפני הכלב, איז פאר דעם ווען ישעי' הנביא איז אנגעקומען צו די פסוקים צו די נבואה פון ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד איז פשט אז ס'איז א סימן משיח קומט שוין, דעמאלטס האט ער זיך בארואיגט, עכ"פ הייבט אן די גמרא אויסצורעכענען די אכצן קללות שמונה עשרה קללות מאי נינהו דכתיב שטייט אין פסוק כי הנה האדון ה' צבקות מסיר מירושלים ומיהודה אז די אייבישטער עט אוועק נעמען פון ירושלים פון יהודה פון ארץ ישראל די קומענדיגע סארט זאכן די קומענדיגע מענטשן באלד וועט מען זען יעדע זאך וואס דאס מיינט. משען, באלד וועט מען זען משען דאס איז איינער וואס א בקי אין תורה, און משענה איז א בקי אין משנה, מען וועט באלד זען די אלע סארט מענטשן וועט די אייבערשטער אוועקנעמען פון ארץ ישראל, ס'טייטש זיי וועלן שטארבן, ווייטער כל משען לחם וכל משען מים, מען וועט באלד זען די אלע זאכן וואס זיי זענען, גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא וקוסם וזקן, שר חמשים ונשוא פנים, ויועץ, וחכם חרשים, ונבון לחש, ונתתי נערים שריהם, ותעלולים ימשלו בם, און דאס זענען די אכצן זאכן, ס'דא מחלוקת אחרונים פונקט וויאזוי מען טיילט איין די אַכצן ווי הייבט זיך עס אן ווי ענדיגט זיך עס, אבער דאס איז אַכצן קללות, און די גמרא איז מפרש די אלע זאכן וואס זיי זענען, משען, אלו בעלי מקרא, מענטשן זענען בקי אין די תורה, אין תורה שבכתב, דאס ווערט גערופן משען, אז אז די אייבערשטער וועט מסיר זיין פון ירושלים פון יהודה משען, ווייטער משענה, וואס איז דאס משענה, אלי אלו בעלי משנה, מענטשן זענען בקי משניות, כגון רבי יהודה בן תימא וחבריו, אזוי ווי רבי יהודה בן תימא און זיינע חברים זענען געווען גרויסע בקיאים אין משניות, פליגי בה, רב פפא ורבנן האט דא א מחלוקת, חד אמר שש מאות סדרי משנה וחד אמר שבע מאות סדרי משנה, ס'דא א שיטה אז ס'איז געווען שש מאות זעקס הונדערט סדרי משנה אין זייער צייטן, ס'דא וואס זאגן ס'איז געווען זיבן הונדערט סדרי משנה, היינט איז דאך דא שישה סדרי משנה, דעמאלטס איז געווען סאך מער, איז רבי יהודה בן תימא וחבריו זענען גרויסע בקיאים אין משניות, דאס ווערט גערופן משענה, ווייטער שטייט אין פסוק כל משען לחם, וואס מיינט דאס אלו בעלי תלמוד, מענטשן וואס זענען בקי אין גמרא, פארוואס ווערטס גערופן משען לחם, זאגט רש"י, שיש לסמוך על הוראתן כסמיכת לחם, ווייל מען קען זיך פארלאזן אויף זייער פסק, אזוי ווי מען פארלאזט זיך אויף ברויט, אזוי ווי א מענטש דארף האבן ברויט צו לעבן, מען קען זיך פארלאזן אויף ברויט, מען קען זיך אויך פארלאזן אויף זייער פסק, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, זעהן מיר אז די תורה איז אויך נמשל ללחם, פאר דעם איז כל משען לחם דאס איז בעלי תלמוד. ווייטער שטייט אין פסוק וכל משען מים, אלו בעלי אגדה, דאס גייט ארויף אויף בעלי אגדה, מענטשען און בקי אין אגדה, שמושכין לבו של אדם כמים באגדה, אגדה, גרינגע זאכן, שלעפט דאס הארץ פון א מענטש, איז דאס פאר דעם ווערן זיי גערופן משען מים. ווייטער גיבור, גייט ארויף זה בעל שמועות, איינער וואס איז א בקי אין שמועות, ער האט געהערט אסאך הלכות פון זיין רבי, דער ווערט גערופן א גיבור. ואיש מלחמה, זה שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה, איינער וואס קען מלחמה האלטן מלחמתה של תורה, ער קען זיך גוט אויסטענה'ן אויף א הלכה, איז א גיבור איז איינער וואס קען אסאך הלכות, איש מלחמה איז איינער וואס קען זיך גוט טענה'ן הלכות אפילו ער קען נישט אזוי פיל, אבער ער קען גוט אויסשלייפן און אויסקלארן הלכות. ווייטער שופט, זה דיין שדן דין אמת לאמיתו, נביא איז כמשמעו א נביא, קוסם, גייט ארויף זה מלך, שנאמר קסם על שפתי מלך. זקן, גייט ארויף זה שראוי לישיבה, ווי רש"י זאגט, וליטול ממנו עצה בכל דבר חכמה, דאס איז א זקן, ווייטער שר חמשים, וואס מיינט שר חמשים, אל תקרי שר חמשים, אלא שר חומשין, זה שיודע לישא וליתן בחמשה חומשי תורה, איינער וואס איז א גרויסער בקי, און קען אסאך דן זיין אין חמשה חומשי תורה, פריער האט מען געזען בעלי מקרא, מענטשן וואס קענען גוט חמשה חומשי תורה, דא רעדט מען פון איינעם וואס קען גוט דן זיין ער קען זיך גוט טענה'ן און אויסטענה'ן אויף חמשה חומשי תורה אויסקלארן וואס יעדער פסוק מיינט. דבר אחר, א אנדערע פשט, שר חמשים, איז כדרבי אבהו דאמר רבי אבהו מכאן, שאין מעמידין מתורגמן על הציבור פחות מחמישים שנה, אז א מענטש, א איינער וואס דרשנ'ט אמאליגע צייטן א דרשן האט געהאט א מתורגמן פאר אים, איז פאר די פופציג, זאגט רבי אבהו, שטעלט מען נישט פאר א מענטש א מתורגמן, איז שר חמשים אויב אזוי מיינט טאקע איינער וואס איז פופציג וואס דרשנ'ט מיט א מתורגמן דאס ווערט גערופן א שר חמשים, ונשוא פנים וואס מיינט נשוא פנים זה שנושאין פנים לדורו בעבורו איינער וואס מ'איז נושא פנים פארן גאנצע דור בזכות אים סיי אין הימל און סיי אויף די וועלט למעלה כגון ר' חנינא בן דוסא וואס ר' חנינא בן דוסא כידוע כל העולם ניזון אלא בשל חנינא בני די באקאנטע בת קול אז דאס גאנצע וועלט האט געקריגן פרנסה בזכות ר' חנינא בן דוסא ס'איז געווען א נשיאות פנים פארן וועלט בזכותו, און למטה ווי זעהן מיר אזא דוגמא, כגון רבי אבהו בי קיסר, רבי אבהו געווען גאר חשוב ביים קיסר אין שטוב, דער קיסר האט נושא פנים געווען פאר גאנץ כלל ישראל בזכות אים, און ווי תוס' שמועסט אויס אוודאי רבי אבהו האט געהאט אין הימל אויך גרויסע זכותים, אבער נישט געווען די איינציגסטע אין זיין דור, משא"כ ביים קיסר איז ער געווען די איינציגסטע, פאר דעם כאפט מען אים אן אלס דוגמא, על כל פנים דאס ווערט גערופן ונשוא פנים, יועץ וואס מיינט יועץ, שיודע לעבר שנים ולקבוע חדשים, איינער וואס איז א בקי אין מעבר זיין דאס יאהר, און קובע זיין א חודש, א חסר א מלא, ווייטער וחכם, וואס שטייט די חכם גייט ארויף זה תלמיד המחכים את רבותיו, א תלמיד וואס מאכט קלוגער זיין רבי'ס, חרשים גייט ארויף, בשעה שפותח בדברי תורה, הכל נעשין כחרשין, איינער וואס ווען ער הייבט אן לערנען, יעדער ווערט שטיל, מ'האט נישט וואס מוסיף צו זיין, דאס ווערט גערופן א בחינה פון חרשים, ווייטער ונבון גייט ארויף זה המעיין אין דבר מתוך דבר, לחש, גייט ארויף זה שראוי למסור לו דברי תורה שניתנה בלחש, איינער וואס איז ראוי מ'זאל אים איבערגעבן די תורה וואס מ'געבט איבער שטיל, דאס טייטש תורת הנסתר, ווי מעשה בראשית, מעשה מרכבה, ווי מ'האט נעכטן געזען, רש"י שמועסט אויס, כגון אב בית דין ולבו דואג בקרבו, אז מיט אזא מענטש איז ראוי צו לערנען תורת הנסתר, און דאס ווערט גערופן לחש, ווייטער שטייט אין פסוק, ונתתי נערים שריהם, מאי ונתתי נערים שריהם, אמר רבי אלעזר, אלו בני אדם שמנוערים מן המצוות, אז דער נביא זאגט אז ס'וועט זיין מענטשן נערים, מענטשן וואס זענען אפגעשאקלט פון מצוות, זיי וועלן זיין שרים אויף כלל ישראל, שטייט ווייטער ותעלולים ימשלו בם, אז תעלולים וועלן מושל זיין אויף כלל ישראל, וואס מיינט תעלולים? אמר רב אחא בר יעקב, תעלי בני תעלי, תעלא דאס איז א פוקס, א פוקס א קינד פון א פוקס, וואס טייטש אדער דאס פשוט פשט גראבע יונגען לצים, אדער פשט איבערגעקלוגטע, וואס טייטש מענטשן וואס מאכן זיך ווי צדיקים וואס זענען באמת רשעים, זיי וועלן מושל זיין אויף כלל ישראל. פירט דער פסוק דארט אויס, ווי מען האט געזען ולא נתקררה דעתו עד שאמר להם, ישעי' הנביא האט זיך נישט בארואיגט ווילאנג ער האט נישט געזאגט די ווערטער, די פסוקים, די נבואה, ירהבו הנער בזקן, אז דער נער וועט זיך גרויסהאלטן אויף דעם זקן, אלו בני אדם שמנוערין מן המצוות, דאס איז מענטשן זענען אפגעשאקלט פון מצות ירהבו וועלן זיך גרויס האלטן במי שממולא במצות כרימון, אויף מענטשן זענען אנגעפילט מיט מצות ווי א רימון, והנקלה בנכבד גייט ארויף יבוא מי שחמורות דומות עליו כקלות, עס גייט ארויף אויף ביליגע מענטשן וואס חמורות, הארבע עבירות, זענען דומה צו זיי ווי קלות, דאס טייטש והנקלה אז אלעס איז ביי זיי לייכט, וירהבו זיי וועלן זיך גרויס האלטן במי שקלות דומות עליו כחמורות, אויף צדיקים אויף ירא שמים וואס ביי זיי איז פארקערט קלות זענען דומות ביי זיי ווי חמורות זאגט די גמרא יעצט ווייטער אמר רב קטינא האט רב קטינא געזאגט ער דרש'נט דא די המשך הפסוקים דארט אין ישעיה אז אפילו בשעת כשלונה של ירושלים לא פסקו מהם בעלי אמנה אז אפילו בשעת די שווערע צייטן פון ירושלים פונדעסטוועגן קען מען זאגן לשבח אז בעלי אמנה ארנטליכע מענטשן מענטשן וואס רעדן אמת האט זיך קיינמאל נישט געענדיגט ס'טייטש די מענטשן דארט זענען געבליבן אמת'ע מענטשן ווי זעהן מיר דאס שנאמר ווי שטייט דארט ווייטער אין די פסוקים אזוי נאכדעם וואס מ'האט יעצט געזען די פרידיגע פסוקים שטייט אז אלע תלמידי חכמים משען ומשענה כל משען לחם אלע עלן נעלם ווערן פון ארץ ישראל אלע עלן אויסגעהארגעט ווערן און ווער עט בלייבן אין ארץ ישראל א באנדע עמי הארצים עס שטייט דארט אין די פסוקים אזוי כי יתפוס איש באחיו בית אביו שמלה לכה קצין תהיה לנו די פסוק זאגט אז איין איד עט אנכאפן דעם צווייטן איין עם הארץ עט אנכאפן דעם צווייטן און עט אים זאגן דו קענסט לערנען דו ביסט א תלמיד חכם דו זיי א רב פאר אונז והמכשלה הזאת תחת ידך, דו האסט תורה, דו פסק'ן אונז שאלות, אזוי וועט זיין אזא משא ומתן איינער מיטן צווייטן, און יענער וועט ענטפערן, ישא ביום ההוא לאמר, אז ער וויל נישט, ער האלט נישט דערביי, ער האלט נישט ביים זיין א רב, ווייל באמת איז ער אן עם הארץ, אזוי שטייט דארט, און זיי מיר זען ווי ס'ליגט אין די פסוקים, שטייט דארט אין די פסוקים אזוי, כי יתפוס איש באחיו בית אביו, שמלה לכה, קצין תהיה לנו, איינער וועט זאגן פארן צווייטן שמלה לכה, דו ביסט א תלמיד חכם, דו האסט תורה, קצין תהיה לנו, זיי פאר אונז פאר א רב, פסק'ן אונז שאלות, זיי פאר אונז פאר א דיין. יעצט, וואו ליגט אין די ווערטער שמלה לכה תורה? ווער זאגט שמלה איז תורה? איז די גמרא מסביר, דברים שבני אדם מתכסין כשמלה, ס'טייטש די תורה איז גורם א מענטש וואס קען נישט לערנען, באהאלט זיך ווי א מיט א שמלה ווי מיט א קלייד, ווי א מענטש באהאלט זיך אונטער א קלייד, די זעלבע זאך איינער וואס קען נישט לערנען לויפט זיך באהאלטן, ער וויל נישט מען זאל אים קומען פרעגן שאלות, איז מענטשן וועלן זאגן איינער פארן צווייטן אז די שמלה לכה, לערנען ישנן תחת ידך, דו קענסט יא לערנען, שטייט דארט ווייטער אין פסוק והמכשלה הזאת, גייט אויך ארויף אויף תורה מאי והמכשלה הזאת, דברים שאין בני אדם עומדין עליהם, אלא אם כן נכשל בהם, ס'דא געוויסע הלכות וואס א תלמיד איז מקבל פון זיין רעבן, וואס די איינציגסטע וועג דאס באמת קונה צו זיין, איז אז מ'איז נכשל, מ'מאכט א טעות, מ'פארשטייט עס נישט די ערשטע מאל, מ'פארשטייט עס נישט די צווייטע מאל, דער רבי פאררעכט, ביז מ'איז דאס קונה, איז ישנן תחת ידך, איינער זאגט פאר'ן צווייטן, דו קענסט לערנען, קצין תהיה לנו, זיי אונז פאר א רב, ווער אונזער דיין, איז שטייט דארט ווייטער אין די פסוקים, וואס וועט יענער ענטפערן, ישא ביום ההוא לאמור, איז מ'וועט שוין זען ישא מיינט יענער וועט זיך שווערן און זאגן לא אהיה חובש ובביתי אין לחם ואין שמלה, כ'בין אן עם הארץ, לא תשימוני קצין עם, מאך מיר נישט פאר קיין רב, איז ישא אין ישא אלא לשון שבועה, שנאמר לא תשא השם אלקיך, לא אהיה חובש זאגט ער, לא הייתי מחובשי בית מדרש, איך בין נישט פון די וואס זיצן אין בית מדרש, ובביתי אין לחם ואין שמלה, שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא גמרא, איך בין אן עם הארץ, נעמטס מיר נישט אויף אלס רב, איז דא זעהט מען זאגט רב קטינא אז מיט דעם אלעם מיט אלע קללות מיט אלע פורעניות וואס וועט אנקומען דארט אויף כלל ישראל, אבער די ענין פון בעלי אמנה מענטשן וועלן זאגן אמת דאס וועט בלייבן, ווייל מען זעהט דאך דא אז איינער זאגן פארן צווייטן דו קענסט לערנען און יענער צוריק ענטפערן איך קען נישט, אמת'ע אידן וועט זיין. פרעגט די גמרא וואס איז א ראיה? ודילמא שאני התם דאי אמר להו גמירנא אמרי ליה אימא לן, ס'טייטש קען זיין די סיבה וואס יענער זאגט אמת איז ווייל ער מוז זאגן אמת, שטעל דיך פאר אז נישט. שטעל דיך פאר איינער זאגט פארן צווייטן, דו ביסט א תלמיד חכם, קום זאג א שיעור. איז טאמער יענער איז בעצם עם הארץ, און וואס ער וועט זאגן ער איז א תלמיד חכם? וועט מען אים זאגן, זאג שיעור, ער קען דאך נישט זאגן שיעור, ער קען דאך טאקע נישט פסק'נען, און וואס א ברירה האט ער? ענטפערט די גמרא ניין, הוה ליה למימר גמר ושכח. דער עם הארץ קען זאגן אז בעצם עטס זענטס גערעכט, איך בין א תלמיד חכם, ס'פאסט מיר אויפצונעמען אלס רב, נאר וואס, כ'האב פארגעסן דאס לערנען, אזוי וואלט ער געקענט זאגן, מאי לא אהיה חובש, לא אהיה חובש כלל, וואס האט ער חובש? דער עם הארץ וועט זאגן ניין, איך בין קיינמאל קיין תלמיד חכם נישט געווען, וואס טייטש אמת וועלן זיי זאגן? פרעגט די גמרא איני, איז עס דען אזוי אז אין ירושלים וועלן זיין בעלי אמנה מענטשן זאגן אמת? והאמר רבא, רבא האט דאך געזאגט לא חרבה ירושלים עד שפסקו ממנה בעלי אמנה, אז ירושלים איז נישט חרוב געווארן ווילאנג ס'האט זיך נישט געענדיגט בעלי אמנה, ס'טייטש ס'איז נישט געווען בעלי אמנה דעמאלטס שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, שוטטו בחוצות ירושלים, וראו נא, ודעו ובקשו ברחובותיה, זוך אויף אין די געסער פון ירושלים, אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט מבקש אמונה ואסלח לה, טאמער וועסטו טרעפן איין מבקש אמונה, ס'איז נישט דא, ענטפערט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה, הא בדברי תורה, הא במשא ומתן, בדברי תורה הוו, ווען ס'קומט צו דברי תורה, איז אוודאי דא בעלי אמונה, ווען ס'איז געקומען צו משא ומתן, במשא ומתן לא הוו. דארט ביי ביזנעס איז טאקע שוין נישט געווען קיין בעל אמונה בשעת'ן חורבן. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האבן געלערנט א ברייתא, מעשה ברבי יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור, רבי יוחנן בן זכאי איז געווען אויף א חמור, והיה מהלך בדרך, ורבי אלעזר בן ערך איז געווען א תלמיד זיינע, מחמר אחריו, איז געווען אויף א חמור אונטער אים, אמר לו, רבי אלעזר בן ערך האט געזאגט צו זיין רעבן צו רבי יוחנן בן זכאי, רבי, שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה, לערן מיר אויס א פרק פון מעשה מרכבה. אמר לו, האט רבי יוחנן בן זכאי געענטפערט, לא כך שניתי לכם, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו, האב איך ענק דען נישט אויסגעלערנט, אז נאר א חכם מבין מדעתו, מעג מען לערנען מיט אים מעשה מרכבה, דו ביסט נאך נישט אזא מדריגה. אמר לו, האט ער געזאגט פאר זיין רעבן, רבי, תרשיני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני, לאמיך דיך זאגן איינע פון די זאכן וואס דו האסט מיך יא אויסגעלערנט אין מעשה מרכבה, וואס פשט איינע פון די זאכן, ער האט דאך יעצט געזאגט אז ער גייט אים נישט אויסלערנען, איז דא טאקע וואס זאגן אז רבי יוחנן בן זכאי האט אים אויסגעלערנט ראשי פרקים, און רבי אלעזר בן ערך האט געוואלט צוריק זאגן צו זיין רעבין וואס ער האט פארשטאנען פון די ראשי פרקים, אנדערע זאגן אז נישט רבי יוחנן בן זכאי האט אים אויסגעלערנט, א אנדערער האט אים אויסגעלערנט, עכ"פ זאגט ער פאר זיין רעבין ער וויל נאכזאגן א שטיקל, אמר לו, האט רבי יוחנן בן זכאי אים געזאגט אמור, זאג. מיד ירד רבי יוחנן בן זכאי מעל החמור, רבי יוחנן בן זכאי איז אראפ פונעם חמור, ונתעטף, וישב על האבן תחת הזית, ער האט זיך מעטף געווען אינעם טלית, און ער האט זיך אוועק געזעצט אויף א שטיין לעבן א זית בוים. אמר לו, האט רבי אלעזר בן ערך אים געפרעגט, רבי, מפני מה ירדת מעל החמור, פארוואס ביסטו אראפ פונעם אייזל? אמר, האט רבי יוחנן בן זכאי געענטפערט, אפשר אתה דורש במעשה מרכבה, ושכינה עמנו, ומלאכי השרת מלווין אותנו, ואני ארכב על החמור? קען דען זיין דו וועסט דרש'ענען מעשה מרכבה, און די שכינה איז דא, די מלאכי השרת זענען באגלייטן, און אלע שטייען און קוקן צו ווי אזוי דו דרש'ענסט מעשה מרכבה, און איך וועל זיצן אויף אן אייזל. מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה מרכבה, ודרש, ער האט גראד אנגעהויבן צו דרש'ענען, וירדה אש מן השמים, ס'איז טאקע אראפ א פייער פון הימל, וסיבבה כל האילנות שבשדה, ס'האט ארומגענומען אלע ביימער פון דעם פעלד דארט, פתחו כולן ואמרו שירה, די ביימער האבן אלע אנגעהויבן זאגן שירה, מה שירה אמרו, וואס האבן זיי געזאגט, הללו את השם מן הארץ, תנינים וכל תהומות, עץ פרי וכל ארזים, הללוקה, ווייטער נענה מלאך מן האש ואמר, האט זיך א מלאך דארט אנגערופן און געזאגט, הן הן מעשה מרכבה, טאקע די דרש דא וואס ער דרשנט וואס רבי אלעזר בן ערך דרשנט, דאס איז טאקע מעשה מרכבה, ער זאגט גוט, עמד רבי יוחנן בן זכאי, האט זיך רבי יוחנן בן זכאי אויפגעשטעלט ונשקו על ראשו, ער האט אים א קיש געגעבן אויפן קאפ, ואמר, און ער האט געזאגט ברוך השם אלקי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה, געלויבט דער באשעפער ס'האט געגעבן א קינד פאר אברהם אבינו וואס קען אזוי חוקר ודורש זיין אין מעשה מרכבה, פארוואס טאקע האט אנגעכאפט אברהם אבינו, זאגן שוין די מפרשים, ווייל אברהם אבינו האט אויך חוקר געווען און דורש געווען באמונה און במעשה מרכבה, על כל פנים זאגט רבי יוחנן בן זכאי, יש נאה דורש ואין נאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, אתה נאה דורש ונאה מקיים, ס'דא אזעלכע וואס רעדן זייער שיין, זיי דרש'נען זייער שיין, אבער למעשה טוען טוען זיי נישט, ס'דא פארקערט, אידן וואס זענען ערליכע אידן זיי טוען ווי עס דארף צו זיין אבער זיי קענען נישט דורש זיין, דו האסט ביידע מעלות, אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן ערך יצא מחלציך, געלויבט אברהם אבינו וואס האט אזא אייניקל ווי דיר ווי אלעזר בן ערך. ווייטער זאגט די גמרא כשנאמרו הדברים לפני רב שיע, רב שיע האט געהערט די גאנצע מעשה, היה הוא ורבי יוסי הכהן מהלכים בדרך, איז ער, רבי יוסי הכהן, געגאנגען אונטערוועגנס, אמרו האבן זיי געזאגט אף אנו נדרוש במעשה מרכבה, לאמיר אויך דרש'נען במעשה מרכבה, פתח רב שיע ודרש, רב שיע האט אנגעהויבן דרש'נען, ואותו היום תקופת תמוז היה, ס'איז געווען תקופת תמוז, אינמיטן די זומער, וואס די זון באקט, וואס נארמאל איז נישטא קיין וואלקענעס, נתקשרו שמים בעבים, ס'האט זיך אנגעפילט די הימל מיט וואלקענעס, ונראה כמין קשת בענן, ס'האט זיך באוויזן אזא סארט רעגנבויגן, און ווי די מהרש"א איז מסביר, נישט א קשת, א קשת איז נישט קיין גוטע סימן, נאר כמין קשת, א גוטע זאך, והיו מלאכי השרת מתקבצין ובאין לשמוע, און די מלאכי השרת האבן זיך צוזאמגענומען דארט הערן די ווערטער, כבני אדם שמתקבצין ובאין לראות, אזוי ווי מענטשן וואס נעמען זיך צוזאם קוקן במזמוטי חתן וכלה, רש"י זאגט מזמוטי חתן כלה איז מיני שחוק שמשחקין לפניהם, געווען אזא שחוק וואס מען פלעגט מאכן פאר חתן כלה, און יעדער האט זיך צוזאמגענומען זען, איז די זעלבע זאך די מלאכי השרת האבן זיך צוזאמגענומען הערן ווי רב שיע דרשנ'ט אין מעשה מרכבה, הלך רבי יוסי הכהן, איז געגאנגען רבי יוסי הכהן וואס ער איז געווען ביי די גאנצע מעשה, וסיפר דברים לפני רבי יוחנן בן זכאי, און ער האט פארציילט פאר רבי יוחנן בן זכאי די גאנצע מעשה, ואמר, האט רבי יוחנן בן זכאי געזאגט, אשריכם ואשרי יולדתיכם, אשרי עיני שכך ראו, געלויבט מיינע אויגן וואס האבן דאס געזען, ואף אני ואתם בחלומי מסובין היינו על הר סיני, און רבי יוחנן בן זכאי זאגט יעצט ער האט פארציילט א חלום, אז עטץ מיט מיר זענטס געווען צוזאמען אין מיין חלום אויף בארג סיני, ונתנה עלינו בת קול מן השמים, און מ'האט אויסגערופן א בת קול פון הימל, עלו לכאן עלו לכאן, קומטס ארויף קומטס ארויף, טרקלין גדולין, ומצעות נאות, מוצעות לכם, גרויסע צימערן גרויסע פאלאצן, מיט שיינע מצעות שיינע טישטעכער ליילעכער, זענען אויסגעשפרייט פאר ענק אתם ותלמידיכם, ותלמידי תלמידיכם, מזומנין לכת שלישית, עטץ זענטס אלע מזומן לכת שלישית, זאגט רש"י, של כיתות היושבות לפני השכינה, ס'דא אזעלכע קבוצות זיצן פאר די שכינה, די כת שלישית דאס איז עפעס א גאר א חשוב'ע קבוצה, אלץ העכערע זאכן, על כל פנים, דאס האמיר געזען אז ר' אלעזר בן ערך האט גע'דרשנ'ט מעשה מרכבה פאר רבי יוחנן בן זכאי, און רב שיע האט גע'דרשנ'ט מעשה מרכבה פאר רבי יוסי הכהן, פרעגט איצט די גמרא איני, איז דען אזוי אז ר' אלעזר בן ערך האט גע'דרשנ'ט מעשה מרכבה פאר רבי יוחנן בן זכאי, והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' יוסי בר' יהודה אומר,

שטייט דא אין ערגעץ נישט אז רבי אלעזר בן ערך האט אויך געדארשנט מעשה מרכבה פאר רבי יוחנן בן זכאי? ענטפערט די גמרא, דארצי וארצו קמיה קחשיב, דארצי ולא ארצו קמיה לא קחשיב, ס'טייטש די ברייתא רעכנט נאר אויס אזעלכע מענטשן וואס סיי זיי האבן געדארשנט מעשה מרכבה און סיי מ'האט געדארשנט פאר זיי אין מעשה מרכבה, מילא רבי אלעזר בן ערך וואס נאר ער האט געדארשנט מעשה מרכבה, נישט מ'האט געדארשנט פאר אים, איז אים האט מען נישט אויסגערעכנט, פרעגט די גמרא איז דען אזוי, והא חנניה בן חכינאי דלא ארצו קמיה וקחשיב, חנניה בן חכינאי האט מען נישט גע'דרשנ'ט פאר אים, נאר ער האט גע'דרשנ'ט פאר רבי עקיבא, און פון דעסט וועגן רעכנט אים אויס די ברייתא, ענטפערט די גמרא, דארצי מיהא קמיה מאן דארצי, ס'טייטש ווי נישט ווי, חנניה בן חכינאי האט גע'דרשנ'ט מעשה מרכבה פאר רבי עקיבא, און רבי עקיבא האט יא גע'דרשנ'ט פאר אנדערע, ס'טייטש די נקודה פון די ברייתא איז, די ברייתא וויל אויסרעכנען אזוי ווי מ'האט יעצט געזאגט, דארצי וארצו קמיה, אזעלכע סארט מענטשן, וואס מ'האט גע'דרשנ'ט פאר זיי מעשה מרכבה, און זיי האבן אויך גע'דרשנ'ט פאר אנדערע, און דערפאר זאגט די ברייתא אזוי, רבי יהושע הירצה לפני רבי יוחנן בן זכאי, איז קודם כל דארף מען וויסן אז רבי יהושע האט געזאגט א דרשה אין מעשה מרכבה פאר רבי יוחנן בן זכאי, יעצט פארוואס רעכנט מען אויס רבי יהושע, ער האט געזאגט א דרשה ווער זאגט האט אויך געהערט, פאר דעם זאגט די ברייתא ווייטער, רבי עקיבא הירצה לפני רבי יהושע, קומט אויס רבי יהושע האט סיי געהערט און סיי געזאגט. ווייטער, ווער זאגט רבי עקיבא האט געהערט? חנניה בן חכינאי הירצה לפני רבי עקיבא, פארדעם זאגט דאס די ברייתא. חנניה בן חכינאי אליין, טאקע נישט ער די עיקר נקודה דא אין די ברייתא, ווייל ער האט נישט געהערט פון אנדערע, נאר ער האט גע'דרשנ'ט פאר רבי עקיבא. אבער ווייטער, רבי אלעזר בן ערך, וואס ער האט גע'דרשנ'ט פאר רבי יוחנן בן זכאי, קיינער האט נישט גע'דרשנ'ט פאר אים, ער קומט נישט דא אריין אין די ברייתא. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, ארבעה נכנסו בפרדס, פיר זענען אריין בפרדס, רש"י זאגט, עלו לרקיע על ידי שם, מיט א שם זענען זיי ארויף אין הימל, אלעס העכערע זאכן, זיי האבן נישט קיין אהנונג וואס טוט זיך דא, ואלו הן, די פיר, בן עזאי, בן זומא, אחר ורבי עקיבא, די פיר תנאים, אמר להם רבי עקיבא, רבי עקיבא האט זיי אנגעווארנט פארן ארויף גיין, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, ווען עטס קומטס אן דארט צו אזעלכע אבני שיש טהור, אזעלכע שטיינער וואס זענען זייער ריין, אל תאמרו מים מים, עס קוקט אויס ווי א וואסער, ס'איז אזעלכע קלארע שטיינער, אז ס'קוקט אויס ווי א וואסער, אפשר וועט עטס וועלן אויסרופן, וואסער וואסער מ'קען נישט אריבער גיין, זאלט עטס נישט אזוי זאגן, ווייל ס'איז נישט קיין וואסער, ס'איז שטיין, יעצט וואס איז די פראבלעם צו שרייען מים מים, משום שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק דובר שקרים לא יכון לנגד עיני, מ'טאר נישט רעדן קיין שקרים דארט אין הימל, מ'פארנעמט עס נישט, און ממילא זאל קיינער נישט אויסשרייען וואסער, שוין. בן עזאי הציץ ומת. בן עזאי האט געקוקט, רש"י זאגט לצד השכינה, און ער איז געשטארבן. עליו הכתוב אומר, און אויף אים זאגט דער פסוק, יקר בעיני השם, המותה לחסידיו. אז יקר זאגט רש"י אן ענין פון שווער, ס'איז שווער אז המותה לחסידיו, אז ער איז געשטארבן, אבער פון דעסט וועגן זאגט רש"י ס'איז שווער קיין ברירה, שטייט אין פסוק כי לא יראני אדם וחי ער האט געמוזט שטארבן. ווייטער בן זומא, הציץ ונפגע, בן זומא האט געקוקט, ער איז נישט געווען אזא דרגה, איז ער נישט געשטארבן, נישט פשט אז די נשמה און די גוף האבן זיך אפגעטיילט, נאר נטרפה דעתו, ער איז ליידער אראפ פון זינען, ועליו הכתוב אומר, און אויף אים זאגט דער פסוק, דבש מצאת, טאמער דו טרעפסט האניג, אכול דייך, עס גענוג וויפיל דו דארפסט, פן תשבענו והקאתו, אז דו'סט עסן צופיל, קענסט אלץ אויסברעכן, וואס די נמשל איז, אמאל א מענטש עסט א זאך, איז אז דו עסט וויפיל דו דארפסט, קענסט עס האלטן אין מאגן, עסט מער, הייבט מען אן ברעכן מ'דערלייגט שוין אלעס, און די זעלבע בחינה, בן זומא איז הציץ ונפגע, זיי ער האט פארלוירן די דעת, טייטש אפילו דאס ער האט געהאט ביז יעצט האט ער אויך פארלוירן, ווייטער אחר קיצץ בנטיעות, האט כאילו געשניטן נטיעות, ער האט קאליע געמאכט, ער איז אראפ פון וועג, אחר איז קאליע געווארן, רבי עקיבא יצא בשלום, רבי עקיבא איז ארויס בשלום. זאגט אונז די גמרא דרך אגב מ'האט דערמאנט בן זומא, ברענגט די גמרא צוויי שאלות מ'האט געפרעגט בן זומא, שאלו את בן זומא מהו לסרוסי כלבא, מ'האט אים געפרעגט צו מ'מעג מסרס זיין א הונט, פארוואס, וואס איז די שאלה, ווייל בעצם טאר מען נישט מסרס זיין קיין שום בעל חי, ווי ווייסט מען דאס, איז אזוי ווייל שטייט אין פסוק לגבי דער פסוק רעכנט דארט אויס די מומים וואס זענען פסול פאר קרבנות, איז צווישן די זאכן שטייט אין פסוק ומעוך וכתות ונתוק וכרות, דאס איז כל מיני סירוסים א בהמה וואס איז מסורס לא תקריבו לה' איז אזא בהמה איז פסול מ'טאר נישט מקריב זיין אזא בהמה אבער זאגט דער פסוק ווייטער ובארצכם לא תעשו נישט נאר מ'טאר נישט מקריב זיין נאר מ'טאר אזוי נישט טון מ'טאר נישט גורם זיין מ'טאר נישט מסרס זיין א בעל חי און די שאלה איז לגבי א הונט פארוואס איז א הונט אנדערש איז ווי רשי איז מסביר ווייל היות וואס די פסוקים רעדן פון קרבנות און א הונט נישט נאר אז ס'איז פסול לקרבן נאר אפילו אז מ'טוישט א הונט מיט א אנדערע קרבן ווערט יענע קרבן אויך פסול דאס איז אזא מין חומרא וואס איז נאר דא ביי א הונט און ממילא א הונט איז די היפך גמור פון א קרבן, עס קען זיין ביי א הונט איז אויך נישט געזאגט געווארן די פסוקים ס'איז נישט שייך צו ליינען ביי א הונט אפשר ובארצכם לא תעשו כן, און ממילא אפשר א הונט מעג מען מסרס זיין, אמר להם האט בן זומא גענטפערט ניין, שטייט אין פסוק ובארצכם לא תעשו, כל שבארצכם לא תעשו, ס'טייטש בארצכם, און ווי די מפרשים זאגן בארצכם קען נישט מיינען ארץ ישראל, ווייל וואס א שייכות האט די איסור מיט ארץ ישראל, נאר וואס דען, בארצכם מיינט וואס איז דא אויף די ערד, יעדע בעל חי, מען טאר נישט מסרס זיין א בעל חי, אויך נישט קיין הונט. ווייטער, שאלו את בן זומא, מען האט געפרעגט בן זומא, בתולה שעיברה, מהו לכהן גדול, א בתולה וואס איז מעוברת, צו זי מעג חתונה האבן מיט א כהן גדול, און נאך מער, א כהן גדול וואס האט חתונה געהאט מיט א בתולה, און שפעטער ווערט מען געוואויר זי איז מעוברת, צו דארף איר פארשיקן צו דארף איר גט'ן, וואס איז די שאלה? איז אזוי, א כהן גדול מוז חתונה האבן דווקא מיט א בתולה, איז דא דא א מיידל וואס זי איז א בתולה, ממילא פשטות האט קיינער נישט געוואוינט מיט איר, פון די צווייטע זייט איז זי מעוברת, און וואס איז די ספק? די ספק איז אזוי, מי חיישינן לדשמואל, דאמר שמואל, יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דם, שמואל האט געזאגט אז ער איז א ספעציעלע מומחה, ער קען בועל זיין אן צוברעכן די בתולים, די בתולים זאלן בלייבן גאנץ, און במילא קען זיין דא אויך, אז ס'דא א מיידל וואס שרייט זי האט בתולים, און זי איז טראגעדיג, זאגט מען זי איז טראגעדיג ווייל זי האט געוואוינט מיט איינעם, איי זי האט בתולים? יענער איז געווען א מומחה, און במילא טאר זי נישט וואוינען מיטן כהן גדול, זי טאר דארף זיך גט'ן פונעם כהן גדול. או דילמא, אדער אפשר ניין? דשמואל לא שכיחא, נארמאל נישט דא אזא זאך, א מיידל וואס האט בתולים איז פשט זי האט מיט קיינעם נישט געוואוינט, איי וויאזוי איז זי טראגעדיג וועמיר שוין זעהן, אמר להו, האט טאקע בן זומא געענטפערט, דשמואל לא שכיח, פשט נישט דא אזעלכע זאכן, וחיישינן שמא באמבטי עיברה, ס'טייטש דאס אז מ'זעהט אז דאס מיידל איז טראגעדיג איז נישט פשט זי האט געוואוינט מיט איינעם, נאָר זי איז אַרײַן אין אַ אַמבאַטיע אין אַזאַ כּלי אין אַ װאַנע, װאָס דאָרט האָט זיך פֿאַר דעם געװאַשן אַ מאַן, און דאָרט איז געװען שכבֿת-זרע, אַזױ איז זי נתעבֿר געװאָרן, אָבער זי איז אַ אמתע בתולה, זי מעג זײַן מיטן כּהן-גדול. פֿרעגט די גמרא, קען דען זײַן אַזאַ זאַך, והאָמר שמואל, כּל שכבֿת-זרע שאינה יורה כּחץ, אינה מזרעת, אַז שכבֿת-זרע װאָס איז נישט יורה כּחץ, קען נישט טראָגעדיק מאַכן, איז פּשטות, האָט די גמרא פֿאַרשטאַנען, װאָס מײנט יורה כּחץ? צום פֿרױ! איז אויב אזוי קען נישט א פרוי טראגעדיג ווערן אין א אמבטיה? ענפערט די גמרא ניין, מעיקרא נמי יורה כחץ הוה, יורה כחץ מיינט נישט צום פרוי, ס'מיינט פונעם מאן, טאמער דער שכבת זרע איז יורה כחץ פונעם מאן, אזא שכבת זרע קען טראגעדיג מאכן, אבער מוז נישט זיין ממש צום פרוי, נאר אפילו אין א אמבטיה אויכעט, שפעטער קען א פרוי טראגעדיג ווערן פון דעם.